נדבת הרוצה בעילום שמו לחיזוק ההתקשרות. לעילוי נשמת מרת לאה יהודית בת חיים אשר עליה השלום שיינער ליום היארצייט שלה א' כסלו. משיחת י' שבט תשי ז.
וואס דאס איז געווען דער אויפטו פון בעל שם טוב און דערנאך ממלא מקומו דעם מגיד און דעם אלטן רעבן עד דורינו זה דעם בעל ההילולא אז זיי האבן אראפ געגעבן פנימיות התורה אז דאס נישט נאר מען זאל דאס לערנען ווי די מציאות האותיות והענינים נאר דאס זאל איכעט אראפ קומען אין א הבנה והשגה. איז דאך גדול תלמוד שמביא לידי מעשה איז אויכעט אט דער לימוד האט אויך געבראכט א תוספות אור וחיות אין מעשה וואס דאס איז די עניינים פון דרכי החסידות נוסף אויף דעם עניין פון תורת החסידות און לימוד תורת החסידות און וואס בכללות איז דאס דא בכל מצוה ועניין איז דורך דערויף אז יודע כוונתה אדער לומד אויף וועגן דער כוונה קומט אים צו א ענין אין די אור וחיות אין דעם קיום המצוה וואס דאס איז דאך דער ענין פון נשמה וואס זי איז ממשיך חיות אין דעם גוף. איז דאך לכאורה דא אזוינע וואס זאגן אז בשלמא דאס איז שייכות צום בעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב וממלא מקומם דער מגיד דער אלטע רבי און די נשיאים אבער בדורינו זה וויבאלד אז דער בעל שם טוב איז אין עולם האמת און אזוי איז אויך דער מגיד און דעם אלטן רעבן און די ווייטערדיגע ווי זשע קאן מען זיך זאגן חס ושלום אז צו ווי קומען בדורנו זה און בדור יתום האבן צו טאן מיט אזענע עניינים, און מ'זאגן אז דאס איז די הליכה בדרכי הבעל שם טוב וממלא מקומו און דעם אלטן רעבן וממלא מקומו, בשעת איצטער איז דאך ניט דער בעל שם טוב דא ניט תלמידי הבעל שם טוב ניט ממלא מקומו. איז לבד העיקר אז וויבאלד אז ווי דער בעל שם טוב האט אונז מודיע געווען אז בשעת ער האט געמאכט די עליות הנשמה האט עהם געזאגט מלכא משיחא אז ווען וועט ער קומען לכשיפוצו מעיינותיך חוצה וואס דאס גייט אויף מעיינות הבעל שם טוב און דערוויילע איז דאך נאך משיח ניט געקומען איז א דבר ברור, דער וואס גלייבט אין בעל שם טוב און אין דאס וואס ער האט געהערט פון מלכא משיחא איז ער אויך א מוכרח צו גלייבן אז איצטער איז דא די מעיינות הבעל שם טוב און איצטער איז דא דער ענין פון הפצת המעיינות ווארום ער איז דאך א מאמין בכל יום שיבוא אז אט אט קומט משיח דורך דערויף וואס מ'וועט משלים זיין דעם ענין פון הפצת המעיינות אט די פחים קטנים וואס מען האט נאך ביז איצטער ניט משלים געווען, און אט דאס איז אויך א הוכחה ברורה אז ניט קוקנדיק וואס ידע איניש בנפשיה זיין מעמד ומצב, איז אויף יעדערן פון אונז ליגט די תפקיד קדוש פון הפצת המעיינות פון בעל שם טוב, ווי דער רבי והנשיאים שלאחריו אז זיי זאלן צוקומען חוצה און וואס פון דעם הענגט אפ ביאת המשיח בפועל אט א דא למטה. איי איז דאך די קשיא ווי קענען מיר דאס טון מיט אונזערע כוחות און מיט אונזערע וויסנדיג אונזער מעמד ומצב איז בהדי כבשי דרחמנא למה לך, אט דאס איז אבער א דבר ברור אז איני מבקש אלא לפי כחן, איז בשעת ס'איז דא דער בכל מאדך מאד שלך, בשעת ס'איז דא דער תענוג פון א תינוק קטן, איז באמת ובאמיתית לגבי כח היותר קטן פון דעם אב חכם, איז דאס לגמרי ניט תופס מקום, וויבאלד אבער אז דער תינוק קטן גיט זיך אינגאנצן אוועק מיט זיין כח התענוג, דערלאנגט ער אין דעם תענוג פון דעם אב, און ער פועל'ט דעם צמצום אין אב, און ווי דער צמצום איז ניט דער ענין פון העלם והסתר, נאר לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה, אז אין דעם דרך קצרה האט מען אינגאנצן זיך אוועקגעגעבן פונקט אין דעם אריכות,

איז ניט נאָר אַז ער איז ביכולת צו מפיץ זײַן די מעיונות הבעל שם טוב, נאָר דער ווי דער רבי דער בעל הילולא האָט געזאָגט אַז דער בעל שם טוב האָט געמאַכט האָט באַוויזן אַז ס'איז דאָ אַ יכולת פאַר יעדערן, און דער אַלטער רבי האָט באַוויזן ווי אַזוי יעדערער קען דאָס טאָן, אָט אַזוי איז איצטער בדורנו זה איז יעדערער אַ תלמיד פון בעל שם טוב, און עס קומט די אנשים שלא יחרב און נאר ביי אים געפינען זיך די מעיינות הבעל שם טוב און ער קאן זיי מפיץ זיין בחלקו בעולם ביז וואנעט דורך דאס דורכנעמען דעם חוץ פון דעם חלק בעולם און דאס וועט אראפברענגען די משיח אין זיין חלק בעולם און דערנאך די משיח הכללי פון כללות ישראל כפשוטו המשיח ברמ"ח אברים ושס"ה גידים בבשר ודם למטה מעשרה טפחים איי איז אויך די קשיא מ'זעט זיך א נטו טוב קטנות איז אויף דערויף דא די גמרא זאגט אין סנהדרין אז ר' ישמעאל ווען ער איז געקומען צום פסוק צדיק הוא חיה יחיה איז בכה פלעגט ער וויינען. ווארום פריער לערנט ער, רעכנט ער אויס, אז מען דארף זיין אין אזא מין מעמד ומצב ווי די גמרא איז מפרש, אז ער דארף ניט אנקומען צו זכות אבות, און דארף ניט אנקומען אויף די אלע דרגות עליונות ביותר, און נאך דערויף ער רעכנט אויס די אלע דרגות, זאגט ער, צדיק הוא חיה יחיה. האט געוואלט רבי ישמעאל לערנען דעם פשט אז מען דארף האבן אלע דרגות, און אויב ניט, איז אויף דערויף גייט ניט דער פסוק צדיק הוא חיה יחיה. אמר ליה רבי עקיבא, אזוי ביי זיי, ס'שטייט אויכעט אז כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, איז דעמאלט איז דאס א דבר מפ, ער זאגט מסיים דערנאך, איך וויל ניט אויסלאזן דעם פסוק, זאגט ער, צו דארף מען דען האבן כל, אפילו אז מ'האט געטאן איין ענין, איז עס אויכעט חל דער ענין הטומאה? אט אזוי איז אויכעט אין די דרגות וואס מען רעכנט אויס ביי צדיק הוא חיה יחיה ניט מען דארף האבן כל עשה אלה נאר אפילו אז ער טוט אחת מאלה איז ער אויכעט אין דער דרגה פון צדיק הוא חיה יחיה אדער ווי די גמרא זאגט אין מכות אז ס'דארף ניט זיין כל עשה אלה ער זאל אויפטון אלע עניינים נאר אפילו אחת מהנה איז ער שוין אויכעט אין דער דרגה פון יעלה. און אט דאס איז אויכעט דער ביאור פארוואס ביי יעדערען פון אונז איז דא די מעיינות הבעל שם טוב, און חס ושלום זאגען אז אידען זיינען ניט פארבונדען מיט'ן בעל שם טוב אין אן אופן פון דביקות והתקשרות, וואס במילא איז בשעת ס'דא

אין הפצת המעיינות חוצה, און האט מקרב געווען במקצת על כל פנים די גאולה האמיתית על ידי ביאת משיח, און דאס איז ניט אן ענין וואס דאס איז דרכי חסידות און עניינים וואס דאס איז פאר יחידי סגולה, דאס איז פאר כל אחד ואחת מישראל, איז ניט נאר אויף אים ליגט דער חיוב פון הפצת המעיינות, נאר אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו נאר האט אים געגעבן די כח ויכלת אז ער זאל טון א פעולה וואס דער בעל שם טוב האט עס געטון בזמנו, נאר וואס דען ער טוט עס כננס על גבי הענק, און נאך דערוף ווי ס'דא דעם בעל שם טוב'ס ווארט אז כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. אז חנינא בני האט דורך געטראטן דעם שביל און דעמאלט איז כל כל העולם באקומען פון דעם שביל אפילו אז זיי זענען שלא בערך צו חנינא בני און אט אזוי איז אויכעט נאך דערוף ווי די רביים האבן פאר אונז דורך געטראטן א שביל און א דרך און הדרך מיט א ה' וואס אויף דערוף זאגט דאך די גמרא אז דאס איז ניט נאר י"ו אמה נאר ל"ב אמה האט מען דורכגעטראטן א דרך רחבה ביותר, ניזון זיין בעניניו שלו דורך דערוף וואס ער איז ממשיך דורך אין דעם דרך די מעיינות הבעל שם טוב חוצה, און אט דאס איז וואס מיר זיינען פארבונדן בקשר אמיץ וחזק בל ינותק דורך אונזערע נשיאים איז דאך גופא בתר רישא אזיל, אפילו די עקביים איז דאך דאס אויכעט א חלק פון דעם גוף וואס בתר רישא אזיל, אט אזוי זענען מיר פארבונדן מיט אונזער נשמה כללית, און דאס גיט יעדערן פון אונז דעם כח ניט קוקנדיג אויף זיינע כוחות אלס איש פרטי אויפטאן זיינע עניינים אין הפצת המעיינות,